ומשני, און רבי יוסי אליין האט עס פארענטפערט, מי אמר רבי יהושע שתיהן כאחת, האט דען רבי יהושע געזאגט אז ערב פסח מעג מען פארברענען ביידע תרומה תלויה מיט טמאה צוזאמען, אזוי האבן מיר דאך יעצט געלערנט דא אין די ברייתא אין נאמען פון רבי שמעון בר יוחאי, אליבא דרבי יהושע און אזוי אויך אין אונזער משנה, אז תרומה תלויה מעג מען מטמא זיין בידיים, ורמינהו, כ'וועל דיך א סתירה פרעגן, אונז האבן געלערנט אין א משנה אין מסכת תרומות, מיר האבן שוין דאס געהאט אויבן, חבית של תרומה שנולד בה ספק טומאה, ס'איז דא א פעסל תרומה וואס איז נולד געווארן א ספק אז אפשר איז עס טמא געווארן, ר' אליעזר אומר אם היתה מונחת במקום התורפה, יניחנה במקום המוצנע. אויב ס'איז ביז יעצט געליגן אויף א אפענע פלאץ ווי ס'איז נישט אפגעהיטן און ס'קען טמא ווערן דארף ער עס נאך אלץ אוועק לייגן אויף א באהאלטענע פלאץ, ווי אונז האבן שוין אויבן אויסגערעדט אז ר' אליעזר האט געהאלטן ס'שטייט משמרת תרומותי אז נישט נאר טהור'ע תרומה דארף מען אפהיטן נאר אפילו א תרומה וואס איז שוין א ספק טמא דארף מען נאך אלץ היטן אז ס'זאל נישט ווערן קיין ודאי, ואם היתה מגולה יכסנה אויב די פעסל איז געווען אויפגעדעקט דארף ער עס צודעקן מאכן זיכער אז ס'ווערט נישט טמא. רבי יהושע אומר, רבי יהושע זאגט פונקט פארקערט, אם היתה מונחת במקום המוצנע, יניחנה במקום התורפה, אפילו אויב ביז יעצט איז עס געליגן אויף א באהאלטענע אפגעהיטענע פלאץ, פון יעצט און ווייטער וויבאלד ס'איז שוין סייווי א ספק אז אפשר איז ער טמא געווארן, מעג מען עס שוין לאזן אויף א אפענע פלאץ וואו ס'איז מעגליך אז ס'וועט גרינג טמא ווערן, ואם היתה מכוסה יגלנה אפילו ביז יעצט איז עס געווען פארדעקט און אפגעהיטן מעג ער עס יעצט אויפדעקן און גורם זיין א טומאה. ביז אהער גייט די משנה, איז רבי יוסי ברבי חנינא מדייק גרמא אין בידיים לא, אז אפילו רבי יהושע האט נאר געזאגט אז מען מעג גורם זיין א טומאה, מען מעג עס לייגן אויף א אומאפגעהיטענע פלאץ, אבער ער זאגט נישט אז מען מעג עס גיין מטמא זיין אפילו בידיים, זעט מען דאך פון דעם אז ער האלט אז אפילו מן התורה איז שוין טאקע נישטא קיין מצוה פון שמירה, און פארדעם מעג מען גורם זיין א טומאה, אבער די רבנן האבן נאך אלץ גע'אסר'ט אז בידיים טאר מען עס נישט מטמא זיין. נו אויב אזוי האבן מיר א סתירה, ווי קען זיין אז דער זעלבער רבי יהושע זאגט גאר אז ערב פסח מעג מען יא מטמא זיין תרומה תלויה, ווייל מען מעג עס פארברענען צוזאמען מיט טמאה, און דאס איז דאך בידיים, און תוס' רעדט שוין אויס אז מען קען נישט ענטפערן אז נאר ערב פסח האט ער מתיר געווען בידיים אפילו מטמא צו זיין ווייל דארטן גייט עס שוין לאיבוד, און וויבאלד ס'גייט שוין סיי ווי גיין זיכער לאיבוד מעג מען שוין אפילו בידיים, מה שאין כן דא ביי דער פעסל תרומה וואס דאס איז דאך נישט קיין חמץ, און ס'גייט נישט גיין לאיבוד, האבן די חכמים נישט מתיר געווען עס מטמא צו זיין בידיים. זאגט תוס' אז מען קען נישט אזוי ענטפערן, ווייל ס'קען נישט זיין אז די סיבה פארוואס מען מעג ערב פסח איז אז ס'גייט לאיבוד, ווייל דו זעסט דאך אז ער איז נאר מתיר תלויה מיט טמאה, אויב די ווארט איז אז ס'גייט לאיבוד וואלט מען דאך געדארפט מעגן אזוי ווי ר' מאיר אפילו טהורה מיט טמאה אויך, אלא מאי ביי אים איז לא מעלה ולא מוריד דאס אז ס'איז ערב פסח, ווייל דאס אז ס'גייט לאיבוד מיינט נישט גארנישט ביי אים, און פאר דעם טאקע טהורה טאר מען נישט מטמא זיין, און די גאנצע טעם פארוואס מען מעג יא איז ווייל ס'איז תלויה וואס איז שוין סייווי א ספק. אז אפשר איז עס טמא, און דאס מאכט דעם היתר פארוואס מען מעג עס מטמא זיין, און אויב אזוי האמיר א סתירה, אז ערב פסח זאגט ער אז מען מעג עס אפילו מטמא זיין בידיים, און אין מסכת תרומה זאגט ער אז מען מעג נאר גורם זיין א טומאה, און איך קלער אז מען קען דא צולייגן אז פארדעם טאקע האט יוסי ברבי חנינא נישט געפרעגט די סתירה לויט די שיטה פון רבי מאיר, אז ווי קען זיין אז רבי מאיר זאגט אז מען מעג ערב פסח אליבא דרבי יהושע יא מטמא זיין בידיים, אפילו טהור'ע טרימע, און דא זאגט רבי יהושע אז אפילו ביי תלויה מעג מען נאר גורם זיין, איז דאך לכאורה זייער א שטארקע סתירה, ווייל לויט ר' מאיר קען מען ענטפערן, ס'איז א גרויסע חילוק, אין ערב פסח וואס ס'גייט לאיבוד, מעג מען אפילו טהור'ע טרימע און אפילו מטמא זיין בידיים, ווייל די היתר איז אז ס'גייט שוין סייווי לאיבוד, אבער אין הכא נמי א גאנץ יאר דארט ביי א פעסל וויין וואס עס גייט נישט לאיבוד, אין הכא נמי עט מען טאקע נישט טארן מטמא זיין בידיים און אפילו נישט תרומה תלויה, די גאנצע קשיא איז טאקע נאר. לויט רבי שמעון בר יוחאי אליבא דרבי יהושע וואס ערב פסח איז לא מעלה ולא מוריד דאס אז ס'גייט לאיבוד והא ראיה ער לאזט זיך נישט פארברענען טהור'ע תרומה מיט טמא'נע און די גאנצע זאך וואס ער לאזט איז נאר תרומה תלויה מיט טמאה איז דאך די פשט אז ווייל ס'איז תלויה איז שוין נישט דא קיין מצוה פון שמירה און פאר דעם מעג מען עס מטמא זיין בידיים און אויב אזוי פארוואס זאגט ער א גאנץ יאר אויף תלויה אז מ'מעג נאר גורם זיין א טומאה? די סתירה האט רבי יוסי ברבי חנינא דער אמורא געפרעגט ומשני און ער אליין האט עס פארענטפערט הא רבי שמעון אליבא דרבי ישעי'. דאס וואס איז געשטאנען אין די משנה אז מען מעג תרומה תלויה מטמא זיין בידיים איז טאקע ווי רבי שמעון בר יוחאי אליבא דרבי יהושע און אונז האמיר שוין פריער געזאגט אז אפילו רבי יוסי זאגט עס דארט איז רבי יוסי אליין האט נישט אזוי געהאלטן ער ברענגט נאר אראפ די שיטה פון רבי שמעון אליבא דרבי יהושע אבער רבי יוסי אליבא דרבי יהושע האלט טאקע קלאר אז מען טאר נישט מטמא זיין ערב פסח חמץ תלויה און פארברענען צוזאמען מיט טמאה הא רבי יוסי אליבא דרבי יהושע דאס וואס עס שטייט אין מסכת תרומות. אז לויט רבי יהושע מעג מען נאר גורם זיין א טומאה פאר תרומה תלויה, דאס איז טאקע געלערנט געווארן דורך ר' יוסי אליבא דרבי יהושע, אבער אין הכא נמי רבי שמעון בר יוחאי אליבא דרבי יהושע וועט טאקע האלטן אז איינמאל ס'איז שוין נולד געווארן א ספק טומאה איז נישט נאר מ'מעג עס לייגן במקום התורפה, מ'וועט עס טאקע מעגן מטמא זיין בידיים, פונקט ווי מ'זעט טאקע אז ערב פסח מעג מען עס מטמא זיין בידיים. בקיצור וואס רבי יוסי בר חנינא האט דא אויפגעטון איז אז די משנה אין מסכת תרומות, וואס לויט רבי יהושע מעג מען נאר גורם זיין א טומאה פאר תרומה תלויה, טענה'ט רבי יוסי בר חנינא דאס מוז גיין דווקא ווי די תנא רבי יוסי אליבא דרבי יהושע, און אין הכא נמי לויט רבי שמעון בר יוחאי אליבא דרבי יהושע וועט מען טאקע עס מעגן אפילו מטמא זיין בידיים, און ווי אונז האמיר דא אויסגערעדט אז לויט רבי מאיר איז דא א מעגליכקייט אז מען וועט אפילו נישט טארן גורם זיין א טומאה אויך נישט, ווייל וויבאלד ס'גייט נישט לאיבוד האט מען נישט מתיר געווען, די חכמים האבן גע'אסר'ט בכלל אפילו גורם צו זיין א טומאה. זאגט די גמרא רב אלעזר דער אמורא וואס ער איז רב אלעזר בן פדת רמי תרומה אתרומה אז ער פרעגט א סתירה פון רבי יהושע אויף רבי יהושע אויף די ענין פון תרומה ומשני און האט עס אליינס פארענטפערט מי אמר רבי יהושע גרמא אין בידיים לא איז דער משנה וואס אונז האבן יעצט געהאט אין מסכת תרומות אז איינמאל די תרומה איז שוין א ספק אפשר איז עס טמא זאגט רבי יהושע אז מען מעג שוין גורם זיין א טומאה אבער בידיים טאר מען עס נישט מטמא זיין ורמינהו כ'על דיך א סתירה פרעגן פון א אנדערע משנה אין מסכת תרומות. דער משנה האט מען שוין אויך געהאט אויבן אויף דף ט"ו. חבית של תרומה שנשברה בגת העליונה, איינער האט א פעסל וויין וואס האט באלאנגט פון צו פאר תרומה, דאס דארף מען געבן פארן כהן, און א זר טאר דאס נישט עסן, אבער עס האט זיך צעבראכן אין די אויבערשטע גת דאס איז אויף יענע פלאץ ווי מען האט צוקוועטשט די טרויבן, און פון דארט רינט אריין די וויין צו א בור התחתון. ותחתיה חולין טמאים, אבער אין די אונטערשטע בור איז אנגעפילט מיט וויין, וואס איז חולין אבער ס'איז טמא, און אויב כ'על יעצט לאזן אראפרינען די תרומה אריין אין דעם בור אריין, וועט די גאנצע וויין וואס ליגט אין די בור די חולין ווערן גע'אסר'ט יעצט, ווייל מ'רעדט דא אז ס'איז נישט דא הונדערט מאל אזויפיל, די הלכה איז דאך אז כדי תרומה זאל קענען בטל ווערן מוז זיין אין די חולין הונדערט מאל אזויפיל, און אין די בור איז נישט דא קיין הונדערט, קומט אויס אז די גאנצע וויין פון די בור וועט הייסן מדומע, תרומה וואס איז אויסגעמישט אין חולין, אבער ס'וועט קאליע גיין ווייל למעשה איז דאך די חולין טמא, קומט אויס. אז ס'איז מדומע וואס איז טמא און אפילו א כהן וועט עס נישט קענען טרינקען. און די שאלה איז דא אז דער מענטש האט נאר טמא'נע כלים, און אויב ער וועט יעצט נעמען א טמא'נע כלי און אריינכאפן פון דעם גת די תרומה וואס האט זיך אויסגעגאסן כדי עס זאל נישט אריינרינען אין דעם בור העט ער דאך יעצט מטמא זיין דעם תרומה, דאס איז דאך תרומה טהורה. מעג מען עס טוהן אדער טאר מען עס נישט טוהן? עס שטייט אזוי, מודה ר' אליעזר ורבי יהושע אזוי דארף מען דאס זאגן, ר' אליעזר מיט ר' יהושע זענען ביידע מודה שאם יכול להציל ממנה רביעית בטהרה יציל. אז טאמער קען מען גיין פארשאפן אפילו נאר א קליינע כלי וואס האלט נישט מער ווי א רביעית הלוג, און אזוי וועט ער כאטשיג קענען מציל זיין פון די תרומה איין רביעית וואס דאס וועט ער קענען האלטן ריין, איז ער מחויב דאס צו טון, און אפילו ווי לאנג ער וועט גיין ברענגען די כלי עט די איבריגע וויין אראפרינען און אסר'ן די גאנצע וויין פונעם בור. אבער וויבאלד ס'איז ריינע תרומה און ס'איז דאך א מצוה משמרת תרומותי וואס איז שייך אפצוהיטן איז ער מחויב אפצוהיטן דארף ער דאס טוהן ואם לאו טאמער קען מען נישט פארשאפן א כלי וואס איז ריין און ס'איז גרויס כאטשיג א רביעית איז רבי אליעזר אומר תרד ותטמא ואל יטמאנה ביד אז מען קען גארנישט טוהן מען זאל לאזן אראפרינען די תרומה טהורה אינעם גריב אריין און כאטשיג זי וועט דארטן טמא ווערן פון די חולין טמאים האב איך עס אבער נישט געטון בידיים, ס'רינט פון זיך אליינס אראפ, אבער איך טאר נישט יעצט גיין נעמען כלים און אריינכאפן די תרומה טהורה, ווייל דעמאלטס בין איך עס מטמא בידיים. איז לויט רבי אליעזר איז מען מחויב דא שאדן צו האבן די גאנצע וויין וואס געפינט זיך אין די בור. רבי יהושע אומר יטמאנה ביד, ער מעג עס יא מטמא זיין בידיים, ער מעג נעמען כלים טמאים און אריינכאפן די תרומה טהורה און אזוי פארמיידן אז זי זאל נישט אראפרינען און אסר'ן די וויין וואס געפינט זיך אין די גריב. וואס איז טאקע די טעם פארוואס רבי יהושע איז מתיר? מוז מען זאגן ווייל וויבאלד דער וויין האלט דאך שוין סיי ווי ס'גייט יעצט אראפרינען און ס'גייט גיין לאיבוד, און וויבאלד מ'גייט עס שוין סיי ווי באלד נישט קענען טרינקען ווען ס'גייט גיין לאיבוד ס'גייט זיך טמא ווערן מעג מען עס שוין יעצט גיין מטמא זיין בידיים ס'איז שוין נישטא קיין מצוה פון שמירה דערויף. יא אויב אזוי איז דאך שווער פארוואס אין די פריעריגע משנה אין תרומות וואס דארטן איז נולד געווארן א ספק צו ס'איז טמא און דארט טאר מען דאך שוין אויך נישט טרינקען יענע חבית. און דאך האט נאר רבי יהושע געזאגט אז מען מעג גורם זיין א טומאה, און פארוואס דא זאגט רבי יהושע אז מען מעג עס מטמא זיין בפועל? אזוי האט רבי אלעזר געפרעגט א סתירה, ומשני, ער האט אליינס געענטפערט, שאני התם, ביי די חבית שנשברה בגת איז אנדערש, דאיכא הפסד חולין, ווייל דארט אויב כ'על עס נישט מטמא זיין בידיים, העט עס אראפרינען אינעם בור און ס'העט מפסיד זיין א גרויסע שאדן, די גאנצע חולין העט ווערן שאדן גיין, דעריבער האבן עס די חכמים מתיר געווען. ווייל די גאנצע זאך וואס עס שטייט אין די ערשטע משנה אז מען מעג נאר גורם זיין א טומאה אבער בידיים טאר מען נישט מאכן דאס איז נאר א איסור דרבנן, והא ראי' ווייל טאמער וואלט עס געווען א דאורייתא אז מען דארף נאך אפהיטן די תרומה וואלט מען דאך נישט געטארט אפילו גורם זיין קיין טומאה אויך נישט, אלא מאי איינמאל עס איז שוין געווארן א ספק טמא מען קען עס שוין נישט עסן איז שוין נישט דא קיין משמרת תרומותי מן התורה, און דעריבער האבן די חכמים געלאזט אז מען זאל מעגן אפילו גורם זיין טומאה אבער בידיים טאר מען עס נישט מטמא זיין, אויסער דא וואס. טאמער איך וועל עס נישט מטמא זיין בידיים העט זיין א גרויסער שאדן, האבן די חכמים מתיר געווען מטמא צו זיין בידיים, און לכאורה דארף מען דא אויסרעדן אז די גאנצע קשיא וואס רבי אלעזר האט געפרעגט און דער תירוץ אז נאר מ'האט עס מתיר געווען צוליב הפסד איז אלעס נאר לויט רבי יוסי אליבא דרבי יהושע וואס לויט אים האט מען דאך געשמועסט אז מ'מעג טאקע נאר גורם זיין א טומאה דארטן ביי די ערשטע משנה אין תרומות, און די צווייטע משנה זעט מען אז מ'מעג אפילו מטמא זיין בידיים, מוז מען ענטפערן די תירוץ, מה שאין כן לויט רבי מאיר, הייבט נישט אן שווער צו זיין די קשיא, ווייל רבי מאיר האט דאך געהאלטן אז לויט רבי יהושע אזא מין תרומה וואס גייט גיין לאיבוד, מעג מען שוין יא מטמא זיין בידיים, און אפילו ממש תרומה טהורה, און כל שכן תרומה תלויה, מ'מעג דאך ערב פסח גיין פארברענען תרומה טהורה ביחד עם הטמאה און מטמא זיין, פארוואס? ווייל באלד טאר מען עס שוין נישט עסן און ער גייט לאיבוד, דא איז דאך אויך די זעלבע זאך, אז וויבאלד דער תרומה גייט דא אריינרינען אינעם בור און ער גייט סיי ווי לאיבוד, מעג מען עס אפילו מטמא זיין בידיים אויכעט, און דאס וואס רבי יהושע האט געזאגט אין די ערשטע משנה אז מען מעג נאר גורם זיין א טומאה איז דאך ווייל דארט גייט עס נישט לאיבוד און די חכמים האבן טאקע גע'אסר'ט סתם אזוי עס מטמא צו זיין בידיים אפילו ביי תרומה תלויה. און די זעלבע זאך קען מען אויך זאגן אז לויט ר' שמעון בר יוחאי אליבא דרבי יהושע האט אויך נישט אנגעהויבן צו זיין שווער. ר' יוסי בר' חנינא האט דאך שוין פריער געזאגט אז לויט ר' שמעון אליבא דרבי יהושע איז אין הכי נמי נישט נאר מען מעג גורם זיין א טומאה מען מעג עס טאקע יא מטמא זיין דארטן בידיים. ווייל לויט ר' שמעון אליבא דרבי יהושע איז אזא מין תרומה וואס איז שוין אפילו נאר ספק טמא און מען קען עס שוין נישט טרינקען מעג מען שוין מטמא זיין אפילו בידיים די חכמים האבן נישט ארויף געלייגט קיין איסור און אין הכי נמי מען מעג עס טאקע מטמא זיין בידיים פונקט ווי דא לויט רבי יהושע ביי די חבית שנשברה אויך מטמא זיין בידיים די קשיא איז נאר געווען לויט ר' יוסי אליבא דרבי יהושע וואס אפילו ווען ס'איז שוין ספק טומאה, האט נאך אלץ רבי יהושע געזאגט אז מען מעג נאר גורם זיין א טומאה נישט בידיים, אויף דעם פרעגט ער א קשיא זעהסט דאך אז דא מעג מען בידיים, אויף דעם ענטפערט די גמרא די חילוק אז וועגן הפסד האט מען מתיר געווען. מתקיף לה רבא, רבא האט א קשיא געפרעגט אויף רב אלעזר'ס תירוץ אז וועגן הפסד האבן די חכמים מתיר געווען מאבד זיין בידיים, מתניתין נמי איכא הפסד עצים, אין די משנה ווען מען רעדט פון פארברענען חמצ'דיגע תרומה ערב פסח וואס ר' יוסי האט דאך געזאגט אז מען טאר נישט נעמען ריינע תרומה און פארברענען צוזאמען מיט טמא'נע, נאר מען דארף עס פארברענען עקסטער, דארט וועט דאך אויך זיין א שאדן ווייל מען מאכט א עקסטערע פייער וועט דאך דארפן האבן מער האלץ צו פארברענען, וואלט מען דאך דאס אויך געדארפט מתיר זיין, אמר ליה אביי, אביי האט געענטפערט פאר רבא להפסד מרובה חששו להפסד מועט לא חששו, דארטן ביי די וויין איז דא א גרויסע הפסד ווייל די גאנצע וויין אינעם גרוב גייט קאליע גיין. און וועגן אזא גרויסע שאדן האבן די חכמים מתיר געווען, מה שאין כן ערב פסח דאס אז מען וועט דארפן צוברענגען אביסל מער האלץ דאס איז נישט אזא גרויסע שאדן און פארדעם טאר מען נאכנישט מטמא זיין תרומה בידיים. זאגט אביי ומנא תימרא דלהפסד מרובה חששו ולהפסד מועט לא חששו, ווי קען איך דא ברענגען א ראיה אויף דעם, דתניא ווייל מען האט געלערנט אין א ברייתא חבית של שמן תרומה שנשברה בגת העליונה. דא איז די זעלבע מעשה ווי עס איז פריער געשען אז עס האט זיך צובראכן א פעסל פון תרומה דארטן ווי מען קוועטשט אויס די טרויבן און זי גייט יעצט אראפרינען, נאר אויבן האט מען גערעדט אז ס'איז געווען א פעסל וויין, און דא רעדט מען אז ס'איז א פעסל אויל פון תרומה, ובתחתונה חולין טמאים, וואס יעצט אויב די אויל וועט אראפרינען וועט עס ווערן, די גאנצע אונטערשטע גרוב וואס איז אנגעפילט מיט אויל ווערן יעצט מדומע וואס ס'איז נישט דא הונדערט מאל אזויפיל, און וויבאלד ס'איז דאך טמא וועט עס מטמא זיין די גאנצע זאך, עס וועט האבן א דין ווי טמא'נע תרומה וואס אפילו א כהן וועט עס נישט קענען עסן. מודה רבי אליעזר לרבי יהושע שאם יכול להציל ממנה בטהרה רביעית בטהרה יציל. אזוי ווי אונז האמיר אויבן געלערנט אז אויב ער קען גיין ברענגען א טהור'ע כלי און אפילו נאר מציל זיין א רביעית פון די אויל איז ער מחיוב דאס צו טוהן וועגן די דין פון משמרת תרומותי און אפילו אויב אין די צייט וועט די איבריגע אויל אראפרינען און אסר'ן דעם גאנצן בור. די לשון מודה רבי אליעזר לרבי יהושע איז א שווערע לשון וואס די גמרא וועט שוין באלד מדייק זיין. ואם לאו, טאמער קען ער נישט פארשאפן א טהור'ע כלי צו ראטעווען א רביעית, תרד ותטמא, ואל יטמאנה ביד, זאל ער לאזן דעם אויל אראפרינען און זי זאל דארטן טמא ווערן פון זיך אליין, אבער ער זאל עס נישט מטמא זיין בידיים און ער האט נישט קיין רעכט צו נעמען טמא'נע כלים צו ראטעווען די אויל. און דא אין דער ברייתא קריגט נישט ר' יהושע און ער האלט אויכעט אזוי. וואס איז טאקע די חילוק? די תירוץ איז, אין די אויבערשטע משנה האט מען גערעדט פון א בור וואס איז אנגעפילט מיט וויין, וואס דארט טאמער מ'עט לאזן אראפרינען די תרומה, וועט דער גאנצער וויין וואס געפינט זיך אין דער בור צו שאדן גיין, ווייל וואס קען מען דען טאן מיט טמא'נע תרומה מיט וויין? אפילו א כהן טאר דאך עס נישט עסן, און כאטשיק געווענליך טמא'נע תרומה קען מען כאטשיק נוצן מסיק צו זיין תחת תבשילו, דאס איז שייך ביי עסן, אבער דא וואס וויין, דאס איז א רינעדיגע זאך, קען מען גארנישט קיין שום הנאה האבן דערפון, וועט דאך אויסקומען אז עס איז א גרויסער שאדן, און פאר דעם האט רבי יהושע מתיר געווען. מה שאין כן דא וואס ס'האנדלט זיך אין אויל, וואס אפילו ווען די אויל וועט טמא ווערן, אין הכי נמי א כהן וועט עס שוין מער נישט קענען עסן, אבער ס'גייט נישט אינגאנצן שאדן, ווייל די הלכה איז דאך אז דער כהן מעג עס נוצן די אויל אנצוצינדען לעכט דערפון, בשעת ווען ס'ווערט נתבער מעג זיך דער כהן הנאה האבן און ער קען אנצינדן דערמיט לעכט, און כאטשיג דארט איז דאך אויכעט דא א שאדן, ווייל מען קען עס שוין נישט נוצן אויף צום עסן, און אויל אויף לעכט איז ביליגער ווי אויף צום עסן, פון דעסטוועגן דאך ווערט עס גערעכנט ווי א הפסד מועט. און צוליב א הפסד מועט האט מען נאכנישט מתיר געווען מטמא צו זיין תרומה בידיים, מה שאין כן דער וויין וואס וועט אינגאנצן שאדן גיין, דאס הייסט א הפסד מרובה, דארט האלט רבי יהושע האט מען עס יא מתיר געווען, זאגט אביי פון דא קענסטו זען די חילוק פון הפסד מרובה און הפסד מועט, יעצט פרעגט די גמרא מאי שנא שמן דראוי להדליק, פארוואס ביי אויל האט מען נישט מתיר געווען ווייל דו זאגסט אז ס'הייסט נישט קיין הפסד מרובה אז מ'קען נאך נוצן דעם אויל אנצוצינדען לעכט, יין נמי ראוי לזילוף, וויין וואס איז טמא געווארן, טמא'נע תרומה, קען מען טאקע נישט טרינקען אבער מען קען עס נוצן פאר זילוף, דאס מיינט אז מען שפריצט ארום אביסל דערפון און ס'מאכט זייער א איינגענעמען רייעך. מען דארף צו וויסן אז טמא'נע תרומה געווענטליך דארף מען פארברענען, אזוי איז די מצוה, נאר בשעת פארברענען מעג דער כהן הנאה האבן דערפון ווי אונז האבן פריער געשמועסט אז ער קען עס נוצן פאר לעכט, מה שאין כן וויין איז דאך נישט שייך צו פארברענען, ס'איז דאך א רינעדיגע זאך, וויאזוי איז מען מאבד טמא'נע וויין, מען טוט עס אויסגיסן. און די הלכה איז דאך אבער בשעת ווען מ'איז עס מאבד מעג מען דאך הנאה האבן דערפון ממילא גיסט ער עס אויס און צושפריצט עס און איין וועג האט ער שוין הנאה אז ס'באקומט די גאנצע פלאץ א גוטע רייעך וכי תימא זילוף לאו מילתא היא טאמער וועסטו וועלן ענטפערן אז די גאנצע זילוף איז נישט קיין ערנסטע זאך און ס'נישט ווערט קיין סאך און ממילא הייסט עס נאך אלץ א הפסד מרובה אפילו ער קען מאכן דערמיט זילוף והאמר שמואל משום רבי חייא שותין מלוג בסלע, מען רעדט דא פון א מענטש וואס ער איז נישט קיין גרויסער עושר, עס איז דא צו באקומען פארשידענע מיני וויינען, עס איז דא א וויין וואס קאסט נאר יעדע לוג איין סלע, עס איז דא אנדערע וויין וואס יעדע לוג קאסט גאר צוויי סלעים, איז א מענטש וואס איז נישט קיין עושר זאל נישט קויפן די טייערע וויין וואס קאסט יעדע לוג צוויי סלעים, ווייל די ביליגערע וויין איז שוין אויך גענוג גוט לויט זיין סטאנדארט און ער זאל דאס קויפן, אבער מזלפין מלוג בשתיים, אבער ווען ער וויל קויפן וויין אויף צו באשפריצן און מאכן א גוטע רייעך, דארטן זאל ער יא קויפן די טייערע וויין, ווייל פאר זילוף דארף מען האבן וואס בעסערע וויין נאר דעמאלטס מאכט עס גאר א אנגענעמע רייעך. זעט מען דאך פון דעם אז פאר זילוף האבן מענטשן באצאלט אסאך געלט. פארקערט מ'האט נאך אפילו געקויפט טייערע וויין פאר זילוף. קענסטו דאך שוין נישט זאגן אז דער וויין גייט דא צוגרינד אז דער כהן וועט נישט האבן וואס צו טון דערמיט, ווייל מ'קען דאך עס נוצן פאר זילוף און אויב אזוי איז דאך נישט דא קיין הפסד מרובה, טא פארוואס ביי אויל? האט מען טאקע נישט מתיר געווען עס מטמא צו זיין בידיים און ביי וויין יא? ענטפערט די גמרא בחדש מען רעדט דא פון נייע וויין וואס האט נאך נישט אזא איינגענעמע גערוך און דאס איז נישט גוט פאר זילות און ממילא אז מען וועט לאזן אראפרינען די וויין פון תרומה וועט זיין א גרויסע שאדן ווייל מען וועט עס גארנישט קענען נוצן פרעגט די גמרא והא ראוי לישנו מען קען דאך עס לאזן אלט ווערן און דעמאלטס וועט עס האבן א געשמאקע גערוך ענטפערט די גמרא דאס וועט מען נישט קענען ווייל אתי ביה לידי תקלה וויבאלד ס'איז דאך טמא'נע תרומה טאר מען עס נישט אוועקלייגן פאר א לענגערע צייט ווייל מען קען נכשל ווערן אז מען וועט עס בטעות אויסטרינקען. און מען דארף עס שוין גיין אויסגיסן און מפסיד זיין, און וויבאלד ס'איז ניי העט מען נישט קענען האבן קיין שום ריווח דערפון ווייל ס'איז נישט ראוי לזילוף, אויב אזוי פרעגט גמרא שמן נמי אתי ביה לידי תקלה, וויאזוי מעג מען אוועק לייגן די אויל אויף צו צינדען לעכט, די טמא'נע אויל, כ'דארף דאך מורא האבן אז אין די צייט עט ער נכשל ווערן מ'עט עס קומען עסן, ענטפערט די גמרא דארט האב איך אן עצה, דרמי ליה בכלי מאוס, ער קען עס אריינלייגן אין א שמוציגע מיאוס'ע כלי, וואס פון דארטן וועט ער עס שוין נישט קומען עסן, און ער וועט עס נאר נוצן פאר לעכט. פרעגט די גמרא, יין נמי רמי ליה בכלי מאוס, זאל ער אוועקלייגן די וויין אויך אין א מיאוס'ע כלי און אזוי וועט ער נישט נכשל ווערן? ענטפערט די גמרא, לזילוף קא בעי ליה בכלי מאוס רמי ליה, ער וויל דאך עס האבן אז זאל האבן איינגענעמע געשמאקע גערוך, קען ער עס דען גיין אריינלייגן אין א שמוציגע כלי? ס'וועט דאך פארלירן דעם גוטן גערוך, מוז ער דאך עס אריינלייגן אין א געהעריגע ריינע כלי. און ביי דעם איז שוין ווייטער דא די חשש אז ער וועט נכשל ווערן, אויב אזוי מוז ער יעצט נעמען די גאנצע וויין און גלייך אויסגיסן, און וויבאלד ס'איז נייע וויין וואס האט נישט קיין איינגענעמע רייך האט ער נישט קיין שום ריווח דערפון און ס'הייסט א הפסד מרובה. האמער דאך יעצט געלערנט אז טמא'נע תרומה טאר מען נישט אוועק לייגן ווייל כ'האב מורא מען וועט נכשל ווערן מיט עס אויפעסן, אויסער אויב מ'לייגט עס אריין אין א שמוציגע כלי וואס דעמאלטס איז נישט דא די חשש. זאגט אבער די גמרא ותקלה עצמה תנאי היא, דאס אז מ'איז חייש אז מ'האט מורא מ'וועט נכשל ווערן איז נישט אזוי פשוט, דאס איז א מחלוקה פון תנאים, דתניא מ'האט געלערנט אין א ברייתא, חבית של יין של תרומה שנטמאת. א פעסל וויין פון תרומה וואס איז טמא געווארן בית שמאי אומרים תשפך חבל, חבל איז א לשון פון חבילה, די גאנצע בינטל אויף אמאל זאל ווערן אויסגעגאסן די גאנצע פאס אויף איין מאל, און עס זאל זיך אויף איין מאל מאבד זיין, און נישט אז עס זאל גיין צוביסלעך אויסשפריצן דערפון און מזלף זיין, אפילו אויב ער מאכט די גאנצע אינעם זעלבן טאג, ווייל טאמער ער טוט עס צוביסלעך האב איך מורא אז ביז ער לייגט אוועק די וויין אויף שפעטער נאכאמאל צו שפריצן וועט ער נכשל ווערן עפעס אויסטרינקען. און בית הלל אומרים תעשה זילוף, מען קען יא מאכן א שפריצונג מיט די וויין, און מען דארף נישט מורא האבן אז מען וועט קומען טרינקען דערפון, ס'מיינט מען קען עס אוועקלייגן און צוביסלעך מאכן זילוף. אמר רבי ישמעאל ברבי יוסי דער תנא זאגט אני אכריע, איך וועל מכריע זיין מיינט מאכן א פשרה צווישן די בית שמאי און בית הלל, בשדה, אויב די חבית איז טמא געווארן אויפן פעלד וואס דארט איז א פלאץ ווי מען איז נישט מזלף, מען דארף נישט האבן דארטן קיין גוטע רייך, תשפך חבל, דארף מען עס גלייך אינגאנצן אויסגיסן אויף איינמאל און מען טאר עס נישט אהיימברענגען, ווייל איך האב מורא אז אינצווישן ביז ער וועט עס אהיים ברענגען העט ער נכשל ווערן און טרינקען דערפון. בבית אויב ס'איז טמא געווארן אין שטוב תעשה זילוף דארטן קען מען עס יא באשפריצן ווייל אין די קורצע צייט ביז ער שפריצט עס אויס דארף איך נישט מורא האבן אז ער וועט נכשל ווערן. און פארוואס הייסט עס א הכרעה אז ער מאכט א פשרה? ווייל די בית שמאי האט דאך געזאגט אז מען טאר קיינמאל נישט מזלף זיין אפילו אינדערהיים. ער האט מורא אז אין די צייט וואס איך וועל שפריצן וועל איך שוין אויך ביז מען וועט עס אויסשפריצן וועט מען נכשל ווערן עס אויפעסן. און די בית הלל האט דאך געזאגט אז מען מעג אלעמאל מאכן זילוף אפילו ווען ס'איז טמא געווארן אויפן פעלד מעג מען עס אהיים ברענגען, מאכט ער אזוי ווי א הכרעה אז אין א געוויסן זין עט זיין די בית הלל גערעכט אז אויב ס'ווערט טמא אינדערהיים דעמאלטס מעג מען מאכן זילוף, אין א געוויסן זין עט מען האלטן ווי די בית שמאי ווען ס'איז טמא געווארן אויפן פעלד. איכא דאמרי דא וואס זאגן אז רבי ישמעאל ברבי יוסי האט אנדערש געמאכט די פשרה, בחדש תשפך חבל. איז עס נייע וויין וואס איז דאך נאכנישט ראוי, עס האט נאכנישט קיין גוטע ריח און מען קען עס נאכנישט יעצט מזלף זיין, און מען וועט עס דארפן אוועקלייגן ביז ס'ווערט אלט, וואס ביז דעמאלטס האב איך דאך מורא עט נכשל ווערן און פארדעם דארף מען עס שוין אויסגיסן. בישן תעשה זילוף אבער טאמער ס'איז שוין אלטע וויין קען מען יא שפריצן דערמיט. און לויט די איכא דאמרי מאכט מען נישט קיין חילוק צו ס'איז אויפן פעלד צו אינדערהיים ווייל די ביסל דארטן וואס ס'נעמט זיך אריינצוברענגען פונעם פעלד ביז אינדערהיים מאכט שוין נישט אויס, איך דארף נישט מורא האבן אז מען פון דעם טראכט נכשל ווערן. און לויט די איכא דאמרי גייט די הכרעה אזוי, בית שמאי האט דאך געזאגט אז מען טאר קיינמאל נישט מאכן קיין זילוף, אפילו מיט אלטע וויין וואס איז שוין ראוי יעצט צו מאכן טאר מען אויך נישט, און בית הלל האט געזאגט אז מען מעג אלעמאל מאכן זילוף, דאס מיינט אז מען מעג אפילו אוועק לייגן נייע וויין ביז ס'ווערט אלט, און איך האב קיינמאל נישט מורא אז ס'וועט נכשל ווערן, און אויף דעם מאכט רבי ישמעאל א פשרה, אז ביי אלטע וויין וואס מען קען גלייך שוין שפריצן, וועל איך פסק'ענען ווי בית הלל אז מען מעג עס יא מזלף זיין, און איך זאל נישט מורא האבן אז אין די קורצע צייט וועט ער נכשל ווערן. נייע וויין וואס מען דארף דאך אוועק לייגן ביז ס'ווערט אלט. דארט וועל איך פסקנ'ן ווי בית שמאי אז איך דארף יא מורא האבן אז ער וועט אינצווישן נכשל ווערן. אמרו לו, האבן די בני דורו פון רבי ישמעאל ברבי יוסי געזאגט פאר אים ווי רשי רעדט אויס אז ס'קען נישט מיינען אז מ'רעדט דא פון בית שמאי און בית הלל, ווייל ער האט דאך געלעבט אסאך שפעטער ווי זיי, ס'מיינט די חברים פון רבי ישמעאל ברבי יוסי האבן אים געזאגט דא גיימיר אריבער צו דף כ"א עמוד א' אין הכרעת שלישית מכרעת, א הכרעה וואס קומט מיט א דריטע דעה הייסט נישט קיין הכרעה. לערנט רש"י פשט אזוי, ווען די בית שמאי וואלט ווען קלאר געזאגט אז מען טאר קיינמאל נישט מזלף זיין, לויט די ערשטע לשון בין בבית בין בשדה, אדער לויט די צווייטע לשון בין בחדש בין בישן, ווען ער וואלט קלאר ארויסגעזאגט אז מען מאכט נישט די חילוק פון שדה אדער בית אדער חדש אדער ישן, און אלעמאל טאר מען נישט, און בית הלל וואלט ווען געזאגט אז אלעמאל מעג מען יא בין בחדש בין בישן אדער בין בבית בין בשדה. וואס דעמאלטס האט דאך בית שמאי קלאר מגלה דעת געווען אז ער האט יא מורא לתקלה און בית הלל האט געזאגט איך האב קיינמאל נישט מורא לתקלה איז דעמאלטס ווען דו קומסט מאכן א פשרה אז בבית מעג מען יא בשדה טאר מען נישט אדער בחדש מעג מען נישט און בישן מעג מען יא ווייל דעמאלטס האב איך יא מורא לתקלה און דעמאלטס נישט דעמאלטס האסטו געמאכט א פשרה אבער וויבאלד זיי האבן דאך גארנישט דערמאנט פארוואס מען מעג יא אדער פארוואס מען טאר נישט. קען איך דאך יעצט זאגן אז זיי האבן אינגאנצן אנדערע טעם, ס'האט גארנישט מיט תקלה צו טון, און דער וואס דו קומסט יעצט מאכן א חילוק אז דעמאלטס איז יא שייך תקלה און דעמאלטס איז נישט שייך תקלה, דאס איז שוין א דריטע מיינונג און ס'איז גארנישט קיין פשרה. און אויב אזוי זעט מען דא אז די גאנצע זאך צו מ'איז חייש לתקלה אדער נישט איז א מחלוקת פון תנאים, רבי ישמעאל ברבי יוסי האט יא חייש געווען לתקלה, אמת טאקע נישט אלעמאל, לויט די ערשטע לשון נאר בשדה לויט די צווייטע לשון נאר בחדש, אבער די בית שמאי די בית הלל האבן נישט מורא געהאט פון א תקלה ווי אונז האבן יעצט געזאגט אז ס'האט נישט קיין שייכות מיט תקלה. תוס' האט דא געלערנט אביסל אנדערש ווי רש"י, אז באמת לויט די בית שמאי און בית הלל איז יא די חשש געווען תקלה, בית שמאי האט אלעמאל מורא געהאט פאר תקלה און בית הלל האט קיינמאל נישט מורא געהאט פאר תקלה, און רבי ישמעאל ברבי יוסי מאכט א פשרה אז אמאל האט ער יא מורא און אמאל נישט, אבער פון דעסטוועגן דאך הייסט עס נישט קיין פשרה, וויבאלד בית שמאי און בית הלל האבן נישט דערמאנט די ענין פון תקלה, אין אזא פאל הייסט עס נישט קיין הכרעה, און תוס' רעדט אויס. אז רש"י אליין האט אויך אזוי געלערנט פשט אויבן, ווען מ'האט נאך געהאט די מחלוקה פון ר' מאיר מיט ר' יודא לגבי חמץ ערב פסח צו מ'האט נאר געאסר'ט איין שעה פאר די צייט צו צוויי שעה פאר די צייט, און רבן גמליאל איז געקומען און געמאכט א פשרה אז תרומה האט מען נאר געאסר'ט איין שעה און חולין האט מען שוין געאסר'ט צוויי שעה, דארט האט רש"י אויך אזוי מפרש געווען אז וויבאלד ר' מאיר מיט ר' יודא האבן נישט דערמאנט די גאנצע נושא וועגן תרומה, פאר דעם קען מען נישט רעכענען דעם רבן גמליאל זאל הייסן א מכריע, איז לויט תוס' דארף מען זאגן תנאי אז דאס צו מ'איז חייש לתקלה איז א מחלוקת פון תנאים, פון די בית הלל מיט ר' ישמעאל בר' יוסי, די בית הלל האלט אז מ'איז קיינמאל נישט חייש לתקלה, לויט ר' ישמעאל בר' יוסי איז לכל הפחות אדער ביי נייע וויין אדער ביי שדה איז מען יא חייש לתקלה. יעצט אזוי ווי אונז האבן דאך שוין מסביר געווען אז די גאנצע טעם פארוואס ר' יהושע לאזט גיין מטמא זיין די וויין בידיים אין טמא'נע כלים, די וויין פון תרומה איז נאר וועגן הפסד מרובה, אין ליכט פון דעם אמר רבי יוסי בר' חנינא דער אמורא זאגט מחלוקת שנפלה לפחות ממאה סאה חולין טמאין, דאס מיינט די גאנצע מחלוקה אז רבי יהושע איז מתיר מטמא צו זיין די תרומה בידיים איז נאר אויב אונטן אין די גרוב איז דא ווייניגער ווי הונדערט מאל אזויפיל וויין ווי די תרומה, וואס דעמאלס טאמער וועל איך עס לאזן אריינרינען וועט דאך עס נישט בטל ווערן וועט דאך די גאנצע זאך האבן א דין ווי טמא'נע תרומה און ס'וועט

ווייל וויבאלד ס'איז דא הונדערט מאל אזויפיל וועט דאך די תרומה סיי ווי בטל ווערן, און א זר וועט קענען אויסטרינקען די גאנצע וויין, אזוי איז דאך די הלכה ווייל ווען ס'פאלט אריין תרומה אין חולין אויב ס'איז דא הונדערט מאל אזויפיל ווערט עס בטל, פארשטייט זיך מ'דארף ארויסנעמען אזויפיל וויין וויפיל ס'איז געווען אין די פעסל, ווייל דאס באלאנגט דאך פאר א כהן, ס'איז דאך ממון כהן וואס מ'דארף אים אוועקגעבן. איך קלער אז ס'קען זיין דא אין אונזער פאל וועט מען אפילו דאס אויך נישט דארפן טון, ווייל דער כהן קען דאך גארנישט טון דערמיט ווען מ'געבט עס אים, ס'איז דאך טמא'נע וויין, דאס האט מען פריער געשמועסט אז מ'קען נישט אפילו מזלף זיין ווייל ס'איז חדש, און וויבאלד א זר וועט דאך קענען אויסטרינקען די גאנצע וויין, איז דאך נישט דא קיין הפסד מרובה, נו אויב אזוי טאר מען נישט בידיים מטמא זיין די תרומה? רש"י לייגט דא צו אז דער זר וועט עס קענען אויסטרינקען בימי טומאתו. רש"י מיינט דא צו זאגן אז מען רעדט דא אפילו פון אזא מענטש וואס ער פירט זיך צו טרינקען חולין בטהרה, דאס מיינט אז אפילו חולין וויין טאמער עס איז טמא געווארן טרינקט ער נישט, וועט עס אויך נישט זיין קיין שאדן ווייל ער קען דאך ווארטן אויף די טעג וואס ער איז סיי ווי טמא און יענע טעג וועט ער עס אויסטרינקען. תניא נמי הכי האמיר טאקע אזוי בפירוש געלערנט אין א ברייתא אזוי ווי רבי יוסי בר' חנינא האט יעצט געזאגט, חבית שנשברה בגת העליונה ותחתיה מאה חולין טמאים, ס'איז דא הונדערט מאל אזויפיל פון טמא'נע חולין, מודה ר' אליעזר לר' יהושע שאם יכול להציל ממנה רביעית בטהרה יציל. ואם לאו תרד ותטמא זאל עס ענדערש אראפגיין און אליינס טמא ווערן ואל יטמאנה ביד מען טאר עס נישט מטמא זיין, און דא קריגט נישט ר' יהושע זעהט מען דאך פון דעם אז וויבאלד דא איז דאך נישטא קיין הפסד מרובה נאר ס'וועט דאך עניוועי בטל ווערן און דער זר וועט עס קענען נוצן טאר מען עס טאקע נישט מטמא זיין בידיים. איז למעשה האמער שוין טאקע צוויי ברייתות ווי מ'זעהט די נקודה אז די גאנצע טעם פארוואס ר' יהושע האט מתיר געווען איז נאר וועגן הפסד און ווי ס'איז נישטא קיין שאדן איז ר' יהושע אויך נישט מתיר איינס האט מען געזעהן אז ביי אויל איז רבי יהושע נישט מתיר ווייל דארט וועט מען עס קענען נוצן פאר לעכט און נישטא קיין הפסד און וויין ווען ס'איז דא הונדערט מאל מער וואס דעמאלטס ווערט עס אויך בטל און דער זר וועט עס קענען טרינקען. פרעגט די גמרא האי מודה רבי לעזער לרבי יהושע רבי לעזער איז דא מודה פאר רבי יהושע ס'וואלט געדארפט שטיין פארקערט מודה רבי יהושע לרבי לעזער מיבעי ליה ווייל די גמרא האט פארשטאנען אז די ווערטער און מודה גייט נישט ארויף אויף שאם יכול להציל ממנה רביעית בטהרה יציל ואם לאו אל יציל, נאר ס'גייט ארויף אויף די נעקסטע הלכה אז טאמער האט ער נישט קיין טהור'ע כלי, תרד ותטמא ואל יטמאנה ביד, און די חידוש איז דא אז ר' יהושע איז מודה צו ר' לעזער, כאטשיג דארטן ווי ס'איז דא הפסד מרובה האט דאך ר' יהושע געזאגט אז מ'מעג עס יא מטמא זיין בידיים, אבער דא אין אונזער פאל ווען ס'איז דא הונדערט מאל מער, איז ר' יהושע מודה אז מ'טאר עס נישט מטמא זיין בידיים, אויב אזוי וואלט געדארפט שטיין מודה ר' יהושע לר' לעזער, און די זעלבע קשיא איז אויך ביי די פאריגע ברייתא פון די אויל, וואלט אויך געדארפט שטיין אז ר' יהושע איז מודה צו ר' לעזער, כאטשיג ווען ס'איז דא הפסד ביי וויין האלט ר' יהושע אז מ'מעג עס מטמא זיין בידיים, אבער דא איז ער מודה אז מ'טאר נישט. אמר רבא האט רבא טאקע געזאגט איפוך אז אין ביידע ברייתות דארף מען איבערדרייען און מען דארף טאקע זאגן מודה רבי יהושע לרבי לעזער. רב הונא בריה דרב יהושע אמר לעולם לא תיפוך מען דארף נישט איבערדרייען. איי פארוואס שטייט מודה רבי לעזער לרבי יהושע ווייל לעולם גייט עס טאקע יא ארויף אויף די ווערטער שאם יכול להציל ממנה רביעית בטהרה יציל. און הכא במאי עסקינן ווייסטו וויאזוי מען רעדט דא בכלי שתוכו טהור וגבו טמא. דעם וואס עס שטייט דא אז ער קען מציל זיין רביעית בטהרה, רעדט מען אז ער האט א קליינע כלי וואס איז גרויס א רביעית, וואס אינעווענדיג איז עס טהור, אבער פון די אנדערע זייט אינדערויסן איז עס טמא. אונז האבן שוין געלערנט אין די פאריגע שיעורים אז די חכמים האבן געמאכט א גזירה אז א כלי וואס איז טמא געווארן במשקין, כאטשיג די משקה איז נישט קיין אב הטומאה, איז עס מטמא א כלי מדרבנן אטו משקה זב וזבה. אבער די רבנן האבן געמאכט א היכר אז מען זאל דערקענען אז ס'איז נאר א דרבנן'דיגע דין אז אויב די טומאה האט נאר אנגערירט פונדערויסן פון די כלי, זאג איך אז נאר דעם דרויסן ווערט טמא אבער אינעווענדיג בלייבט טהור, אין אזא כלי רעדט מען דא אז ער האט, מהו דתימא איך וואלט ווען געקענט זאגן דילמא נגע גבו בתרומה אז לויט רב לעזער טאר מען נישט גיין נעמען אזא מין כלי צו ראטעווען די רביעית תרומה טהורה, נאר רב לעזער איז דאך זייער שטארק מחמיר און ער זאגט דאך אז אפילו ווען ס'גייט לאיבוד טאר מען נישט מטמא זיין קיין תרומה, און דא האב איך אויך מורא דילמא נגע גבו בתרומה אז אפשר וועט קומען יעצט נוצן די כלי צו בטעות אנרירן די תרומה מיט די. אינדערויסענדיגע חלק פון די כלי וואס דאס איז דאך טמא און ס'וועט אים פסל'ן, קא משמע לן דאס לאזט מיר די ברייתא הערן אז אפילו רבי לעזער וואס איז אזוי מחמיר העט מודה זיין דא צו רבי יהושע אז מ'קען יא נוצן אזא כלי און איך דארף נישט מורא האבן אז ער וועט פונקט אנרירן די אנדערע זייט. הדרן עלך אור לארבעה עשר און מיט דעם האבן מיר זוכה געווען בסייעתא דשמיא צו ענדיגן די ערשטע פרק אין מסכת פסחים. אורייתא!